א גוטן ערב פסח, איך האב שוין געזאגט מיין דרשה, נאר איך וויל אביסל ארויסגעבן אדס און ענדס, און אביסל געפילן וואס סע דערמאנט מיך אז מען גייט צו צום הייליגן יום טוב פסח. ס'איז דא זייער אסאך ענדליכקייטן צווישן יציאת מצרים און אויך פון די וויקטעמס וואס זענען געווארן אביוזד, וויקטעמס וואס זענען געווארן סעקשועלי אביוזד. זייער אסאך מאל איז די הילינג פראסעס זיי צו היילן, איז זייער זייער לאנג און ס'איז זייער זייער א שעיקי דזשורני, ס'איז א דזשורני וואס איז א ווי א קאר פארט אויף אסאך באמפס מיט שטיינער, ס'איז דא א מצוה אז מען דארף געדענקען יציאת מצרים, ס'איז דא א חיוב אז מען זאל מאכן א סדר, ס'איז דא נאך א חיוב ביים סדר אז מען זאל דערציילן סיפור יציאת מצרים, מען זאל ווייזן וויאזוי די אידן זענען ארויסגעקומען פון מצרים, וויאזוי דער אייבערשטער האט זיי ארויסגענומען ביד חזקה ובזרוע נטויה. פון צו זיין שקלאף און קנעכט למעבדות לחירות. יעצט, אונז קען מיר באמת נישט מקיים זיין די מצוות פונעם סדר, בפרט נאך די מצה און די מרור מיט די ד' כוסות, מיטן סיפור יציאת מצרים קען מען באמת נישט מקיים זיין נאר אז מען הייבט אן בגנות, מיטן מיסקייט, מיטן שמוציגקייט, און נאכדעם הייבט מען אן מיטן לויב, אזוי זאגט דאך די גמרא, מען הייבט אן מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, פארוואס? מתחיל בגנות ומסיים בשבח, דעמאלטס איז מען יוצא די מצוה פון סיפור יציאת מצרים, יעצט ווען מען רעדט בגנות הייבט מען אן אז אונזערע זיידעס זענען געווען איינפאכע עובדי עבודה זרה, די לאועסט אוו די לאועסט, אברהם אבינו'ס טאטע תרח איז געווען אן עובד עבודה זרה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אונז האמיר נישט אנגעהויבן ווי די מען אן די ווייט הארס, די גרויס עווריטינג וואז גאוינג פאר אס, ניין! עובדי עבודה זרה, די לאועסט אוו די לאועסט. די גמרא לערנט אונז אז ווען אברהם אבינו זיין מאמע אמתלאי בת כרנבו איז געווארן שוואנגער פון תרח'ן איז זי געווען א נידה און דאס בלוט האט פון איר גערונען אזא נישט איידעלע וועג פון תשמיש אז תרח געטוהן. לויטן רמבן האבן זיך אפילו די אמאליגע גוים אפגעהיטן דעמאלטס פון נידות. אונז שעמען מיר זיך נישט מיט דעם. די גמרא האט עס אונז געזאגט און אונז זעמיר מחויב אנצוהייבן מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. רבותי אונז שעמען מיר זיך נישט אז אונז האמיר געהאט א קאמיוניטי וואס יעדער האט מאלעסטעט קינדער. מ'האט גערעיפט קינדער, מ'האט גערעיפט מיידלעך, די גרעסטע רבנים, די חשוב'סטע וואס אונז האמיר געלעבט מיט זיי, וואס אונז האמיר געמיינט אז זיי זענען די אמת'דיגע ערליכע אידן, דאס זענען געווען אזאלעכע נואפים וואס ס'איז נישט דא זייער גלייכן. רבותי, אונז שעמען זיך נישט דערמיט, און אונז האמיר רעדן דערפון, און אונז האמיר אויסזאגן דעם אמת פאר די צוקונפטדיגע דורות אז זיי זאלן קענען פירן א סדר און זאגן מתחילה נואפים היו אבותינו, ורבותינו ועכשיו ברוך השם קרבנו המקום לעבודתו. יעצט, די מצריים האבן געהאט זייערע וועגן וויאזוי זיי האבן אונז געמאכט ארבעטן שווער בחומר ובלבנים, זיי האבן אונז געמאכט טוהן אלע שווערע ארבעט, ביי אונז איז געווען דער דעת אין גלות, דאס איז געווען אין גלות דער דעת, ביי אונז איז געווען אז מ'האמער נישט געוויסט אז ס'איז דא א באשעפער, מ'האמער נישט געזעהן די לייט עט די ענד אוו די טאנעל, מ'האב מיר נישט געוויסט וויאזוי האט מען קענען דא ארויס גיין, וויאזוי האט מען קענען וויסן, און וויאזוי האט מען קענען רעדן פון א הייליגן באשעפער. איז געקומען משה רבינו און ער האט געזאגט פאר פרעה'ן, נאך פאר דער אייבערשטער האט אים געהייסן אז ער זאל זאגן וועגן שבת, האט ער געזאגט פאר פרעה'ן, הער מיך אויס, איך האב אן עצה, דו האסט א פאלק וואס ארבעטן זיבן טאג א וואך, געב זיי איין טאג מנוחה, העסטו זען אז זיי ארבעטן אסאך בעסער. זאגט דער מדרש אז דער טעם פארוואס משה רבינו האט אונז געגעבן דעם שבת איז מען זאל זיך צאמקומען, און משה רבינו מיט שבט לוי האבן אונז געלערנט אין מצרים אז ס'איז דא א באשעפער. פרעה האט געשריגן מי ה' אשר אשמע בקולו, ווער איז דער אייבערשטער ווערט געברענגט אין זוהר. אז יוסף הצדיק האט אים אויסגעלערנט אז ס'איז דא אלוקים, אבער דאס אז ס'איז דא העכער די טבע האט אים קיינער נישט אויסגעלערנט, און משה רבינו מיט זיין שבט לוי ווען ס'איז געקומען שבת קודש שבת קודש שבת שבת קודש, איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט פאר די אידן, ס'איז דא השם אלוקי אבותיכם נראה אלי, ס'איז דא א באשעפער וואס ער באווייזט זיך צו מיר, ביים סנה האט ער זיך באוויזן צו מיר, און ער רעדט צו מיר און ער זאגט אז והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי.

הו ראן די קאמיוניטי אויף פראם משמרת הצניעות, האו טו געט ריד אוו דעם. באט יא, מען מוז פארשטיין ס'האט נישט ארבעטן טאמער איינער אליינס האט עס טוהן, מען מוז זיין אלע כולם כאיש אחד בלב אחד, אין יציאת מצרים זעמער אויך נישט ארויס געגאנגען ביז ווילאנג ס'איז געווען איש אחד בלב אחד עווריבאדי טוגעדער, די וואס האבן נישט געוואלט ארויס גיין זענען געבליבן, אכציג פראצענט אין מצרים געשטארבן, סאו. אונז מוז מיר זעהן פון דעם יציאת מצרים זיך עפעס ארויסלערנען. סאו די מצרים האבן געהאט א וועג צו קאנטראלן אונזער מיינד, און משה רבינו האט אונז געגעבן דעם שבת אז מען זאל אראפנעמען דעם קאנטראל אויף אווער מיינד פון די מצרים, און דאס דארף מען אונז יעצט אויך טון יעדן שבת און יעדן יום טוב, און יעדן שול דארף דער רב זיך אויפשטעלן און זאגן רבותי סעיפטי פאר טשילדערן איז פאר עניטינג. געווענטליך זייערע ספיטשעס גייען נאך קריאת התורה, מען זאל זאגן קיים זה מה שכתוב בזה, ס'איז אזוי וויכטיג צו זאגן א דרשה קעגן פעדעפיילס פונקט אזוי וויכטיג ווי ס'איז געווען די קריאת התורה, מען האט געמאכט א ברכה ברכי את ה' המבורך, מען האט געמאכט נאכדעם א נאכברכה, מען זאגט אשר בחר און אשר נתן. די זעלבע דארף מען מאכן א ברכה אויפן ספיטש פונעם רב, רבותי טשיילד סעיפטי איז די ביגעסט אישו אין אונזער דור, יעדע דור האט זיך אירע זאכן, אירע נסיונות, ס'איז געווען צייטן ווען מ'האט צוגעכאפט קינדער צום צאר אין מיליטער, ס'איז געווען צייטן ווען מ'האט נישט געלאזט חתונה האבן אידישע קינדער אין רבי ר' מיילעך'ס צייטן, יעדע דור האט זיך אירע נסיונות, און אין די זעלבע צייט האט יעדער דור אירע מצוות וואס ס'איז זייער. וואס מען קען גוט מקיים זיין. רבי ר' מיילעך זאגט, אין זיין דור איז געווען מצוות ציצית, ס'איז דעמאלטס ארויסגעקומען די כפל שמונה מיט אלעם, אין אונזער דור איז נאך מער, ס'איז שוין דא די בלויע תכלת אויך, אבער למעשה אונזער דור ליידט שוין פופציג יאהר אן אביוזד קינדער ענד ווי העוו טו פייט, און ציצית איז א שמירה קעגן עריות, סאו צו לייגן אינאיינעם רבי ר' מיילעך'ס. ווארט, מיט אונזער ווארט, און אונז האמיר שוין תכלת אויכעט, רבותי ווי העוו טו סטארט פראטעקטינג אווער טשילדרען, און מען מוז זיך דאס אויסלערנען פון יציאת מצרים, די מצרים האבן אונז אזוי קאנטראלט אונזער מיינד אז ס'האט אונז געמאכט אז די אידישע קינדער זענען געווארן אינגאנצן אויסער זיך, זיי האבן שוין נישט געזעהן קיין ray of hope חס ושלום, דאס האבן אנגעמאכט די מצרים, די זעלבע האבן אונז אנגעמאכט די מלמדים. מיט משמרת הצניעות, מיט די רבנים, אז אידן, ווי אינגעלייט, בחורים, מ'האט זיי גערעיפט, זיי האבן נישט געהאט קיין האופ, זיי האבן נישט געקענט אפילו גיין זאגן איינעם, מ'וואלט זיי געלאכט און געשפיגן אין פנים, און מ'וואלט זיי ארויסגעווארפן, מ'וואלט זיי אסטרעסייזד, ס'איז אנבעליוועבל, דאס וואו די אידן זענען דורך אין די זמן פון די מצריים, די זעלבע צרה געפאלן אויף אונז דא, און אונז דארף מיר עס דורך גיין, און אונז האמיר א משה רבינו, און אונז האמיר די תורה וואס משה רבינו האט אונז איבערגעלאזט, און אונז גיימיר האבן ניסי ניסים, מיר טאר זיך נישט לאזן. יעצט צו היילן די אלע נעבעך פגעים, די וויקטעמס, שרייט יעדער מען זאל ער פארגעסן דערפון, וואס איז דען, ס'איז שוין געשען, ס'איז געשען פינף יאר צוריק, צען יאר צוריק, זיי מאכן זיך נאר. זיי ווילן עפעס א תירוץ, זיי ווילן אוועקגיין פון אידישקייט זאגן זיי א תירוץ, מ'האט זיי מאלעסטעד. כ'האב ענק שוין געזאגט, זיי ברויכן נישט קיין תירוץ ווייל זיי האבן זיך נישט פאר וועם צו פארענטפערן. למשל ר' שייע ווייס'ס אן אייניקל ווייסט וואס ער זאגט זיין טאטע האט מיט אים געוואוינט יעדן שבת, ער האט נישט קיין שום מענטש פאר וועם ער דארף זיך פארענטפערן, ער דארף פאר קיינעם זיך נישט פארענטפערן, הי נאוס די טרוט, לב יודע מרת נפשו. עניוועי, ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, זענען געגאנגען דריי טעג אין מדבר, און זיי האבן שוין געמיינט, אה, מ'איז שוין ברוך השם פריי, ניין, ס'איז נאך געווען זייער א שטארקער באמפי ראוד, ס'איז געווען זייער באמפי, דער אייבערשטער האט דעמאלטס געוויזן אסאך ניסים פאר די אידן און אויכעט אסאך מכות פאר די מצריים אין די הונדערטער, אזוי ווי ס'שטייט אין די הגדה, כמה לקו באצבע, ס'איז דא דריי שיטות, בקיצור ס'איז געווען אסאך אסאך ניסים פאר אידן און זייער אסאך מכות פאר די מצריים. דאס גיין אין די מדבר די דריי טעג מ'האט נישט געוויסט ווי מ'גייט, ס'געווען זייער א באמפי באמפי ראוד, די זעלבע האבן נעבעך די סורווייווערס, א באמפי ראוד, זיי ווייסן נישט ווי ז'ען אנקומען, ווי ז'ען גיין, וויאזוי ז'ען ארויסגיין אין די גאס, וויאזוי ז'ען טרעפן א דזשאב, וויאזוי ז'ען קענען א שידוך טוהן, וויאזוי ז'ען נעמען מעריד לייף, ס'איז א באמפי באמפי ראוד. יעצט מיט די אלע ניסים וואס דער אייבערשטער האט זיי געוויזן, סיי פאר די אידן ניסים און סיי פאר די מצריים מכות, מיט דעם אלעמען האבן די אידן געשריגן נתנה ראש ונשובה מצרימה, וויי, וויי, וויי, ס'איז שוין בעסער געווען דארט, זכור את הדגה אשר אכלנו חינם, וואס האסטו אונז געברענגט אין אזא באמפי ראוד? זענען געווען גרייט צוריק צו גיין צו סלעווערי, די זעלבע זענען נעבעך די אלע מאלעסטעד קינדער זענען גרייט צוריק צו גיין צו סלעווערי, צומאל צומאל געבן זיי עס אויס דעם כעס אויף אנדערע, צומאל צומאל. צו צולאזן זיי זיך און זיי ווערן א סעקס סלעיוו פאר די אלע חזירים, זיי שרייען נתנה ראש ונשובה מצרים, די ראוד איז אזוי באמפי אז אונז קען מיר עס נישט נעמען. ווען איז געווען באמת די העכסטע מאמענט ביי יציאת מצרים? ווען דער אייבערשטער האט זיי געוויזן אז די מצריים זענען אריין אין ים אריין און זענען ארויפגעקומען און אראפגעגאנגען צללו כעופרת במים אדירים, מען האט נישט געמוזט גיין זוכן דעם טרי האנדרעט ענד סעווענטי פלייט פון מלעיזשע עיר. ניין, זענען ארויפגעקומען, יעדער האט דערקענט זיין גוי ווער ס'האט אים געשלאגן און געפייניגט, דעמאלטס האבן אידן אויסגעבראכן השם ימלוך לעולם וואו וואו וואו עד, נאר דעמאלטס זענען די אידן צוגעקומען. צו די געוואלדיגע הכרה אז דער הייליגער באשעפער האט זיי געפירט מיט ניסי ניסים און השם ימלוך לעולם ועד, זיי האבן זיך צוריקגעקערט צום אייבערשטן מיטן גאנצן הארץ. רבותי ביז ווי לאנג אונז נעם מיר זיך נישט אן פאר די וויקטעמס און אונז זעץ מיר נישט איין די אלע חזירים זאלן גיין אף סאסייעטי זאלן גיין אין תפיסה, ביז דעמאלטס קענען די וויקטעמס נישט באמת האבן קיין נארמאל לעבן. זענען נאך אלץ אין דעם באמפי ראוד, ווי זיי שרייען נאך צו משה רבינו נתנה ראש ונשובה מצרימה, איטס טו הארד, די רייד וואס דו נעמסט אונז, די יציאת מצרים וואס דו נעמסט אונז ארויס איז צו שווער פאר אונז דאס ארויסגיין, אונז זעמער שוין ענדערש בעסער געווען ווען אונז זעמער דארט, דעמאלטס ווען זיי האבן געזען די נקמה אז מ'האט יעדן מענטש וואס האט זיי אומזינסט געשלאגן און געמאכט ארבעטן ביז מ'האט נישט געזען אז די חברה זענען דערטראנקען געווארן, ביז דעמאלטס האבן די אידן נישט געהאט די אמת'ע יציאת מצרים, די היילייט די העכסטע פונקט פון יציאת מצרים איז געווען דעמאלטס ווען זיי האבן געזען די נקמה, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו זיי. כגיבור ואיש מלחמה, האבן זיי געזען זיי האבן זיך אויף וועם צו פארלאזן, ס'איז דאך ס'איז דא אויף וועם זיך צו פארלאזן, ס'איז דא וועמען צו פאלגן, ס'איז דא אין וועמען צו גלייבן, איז געווארן ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, נאך די נקמה ווען זיי האבן געזען ווי די מצריים ווערן דערטראנקען, רבותי ביז לאנג אונז לאמיר די פעדעפיילס אין די גאס, און ס'קומען נאך רבנים, אזא קאסובער דאגי מיט אלע אנדערע שקצים וואס זיי בעקן נאך די חזירים, ביז דעמאלטס קענען די וויקטעמס. נישט עקזיסטירן, זענען נאך אויפן באמפי ראוד פון נתנה ראש ונשובה מצרימה. אפאר יאר צוריק האבן מיר אונז געהאט א מאק פסח, מען האט צוזאמגערופן אלע סורווייווערס, און יעדער האט זיך אויסגעוויינט און געזאגט זיי קענען נאך נישט קומען צו זיך, ס'איז געווען דארט מענטשן פון צען יאר אלט ביז פופציג זעכציג יאר אלט, עטס ווייסטס נישט וואס דאס הייסט ארויסצוברענגען די ענגער, די באהאלטענע, דעם צפון, דעם באהאלטענעם אפיקומן. וואס ס'ליגט נעבעך באהאלטן אין דעם מענטש וואס מ'האט אים נעבעך מאלעסטעט און וויקטעמייזט פאר גארנישט, יו דאונט העוו די סלייטעסט איידיע. רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, עז קרעיזי עז איט'ל סאונד, איך האלט אז פאר צפון דארף יעדער טאטע עפענען דעם באהאלטענעם אפיקומן און זאגן איך בין געווען א מאלעסטעד טשיילד, מיך האט מען אין חדר מאלעסטעד, מיך האט דער מלמד מאלעסטעד, מיך האט דער מאלעסטעד, מיך האט יענער מאלעסטעד, און עטס ווילטס עפעס וויסן, דאס וועט זיין די היילייט פונעם סדר, ווייל דאס קינד וועט אנהייבן צו זעהן, העי וועיט א מינוט, זעמער דאך אויף צרות, זעמער דאך יעצט אינמיטן א באמפי ראוד, נתנה ראש ונשובה מצרימה, וואס האבן מיר אונז אויפגעטון פון דעם גאנצן גיין אין חדר אז מען מאלעסטעד אונז דארט, וואס האבן מיר אונז אין דעם גאנצן חינוך, וואס האבן מיר אונז אין די גאנצע קדושה וטהרה וואס. די אלע זאכן, די מצות ברענגען, די מרור ברענגט, וואס האב איך דערפון אז א מינוט שפעטער כ'וועל גיין אין חדר חול המועד צו כ'וועל גיין אין חדר נאך יום טוב וועט מיך דער רבי מאלעסטן? און נאר דעמאלטס וועט עטס באמת האבן דעם עכטן סדר אפגעפירט. ווייל מיט דעם וואס מ'הייבט אן לשנה הבאה בירושלים און ס'עט זיין גוט און מ'זאגט שיינע תורות מיט אלעם, רבותי ס'עט נאר זיין גוט אז אונז'מיר גיין צו די root of the problem. צום ווארצל צום שורש, ס'ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים אז גבורות ווערן נמתק נאר בשרשן, דאס מיינט דאס, מ'דארף אנהייבן צו רעדן פארן צפון, יעדער טאטע זאל זאגן ער איז א וויקטעם, און ער זאל זאגן ער האט קינדער וויקטעמס, און ער זאל זאגן קינדערלעך, מ'דארף אנהייבן בגנות, בגנות, די שאנדע, און נאכדעם וועט דער אייבערשטער העלפן מ'וועט עסן דעם אפיקומן דעם צפון מ'וועט זיך אונטערנעמען וועמיר עס נישט מער צולאזן, דעמאלס זענען מיר באמת בני חורין, ווייל ווען נישט זענען מיר דאך ווייטער אין די זעלבע שיף, און נאך פסח, דו ביסט יעצט א בן חורין, נאך פסח ביסטו צוריק נתנה ראש ונשובה מצרימה, און די זעלבע וויל איך בעטן די רבנים, הערטס אויף מיט ענקערע משוגעת'ן, עטס זענטס מער אין גלות ווי יעדער. ס'שטייט אז שבט לוי איז נישט געווען אין גלות אין מצרים, זיי האבן געלערנט תורה, שבט לוי זענען דאך די רבנים. דער רמב"ם זאגט יעדער קען זיין נעמען די מתנות וואס א לוי נעמט אויב ער זיצט און לערנט, אזוי זאגט דער רמב"ם, שבט לוי הייסן די באהאפטענע אידן צום אייבערשטן, סאו איך וויל פארשטיין א זאך, שבט לוי האט אין מצרים נישט געארבעט און דא אין אמעריקע זענט עטץ געהעריגע עבדים פאר הערשל קלאר מיט אפאר משוגעים? איך פארשטיי בכלל נישט האו יו פעל סאו לאו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אזוי נידריג צו פאלן ס'איז ממש א שאנדע. רבותי, לאמיר אויסנוצן דעם געלעגנהייט ארויסצוגיין פון מצרים. לאמיר זיך אויסלאכן פון די רבנים אויב זיי האבן נישט קיין גאטס און קיין קארידזש ארויסצוגיין פון זייער מצרים, לאמיר זיי איבערלאזן אין מצרים זאלן אלע אויסשטארבן אזוי ווי זענען אויסגעשטארבן די אכציג פראצענט, זענען נאר ארויס צוואנציג פראצענט פון מצרים, און וואס מיינט עטס טאקע? עטס מיינטס טאקע אז דאס איז אזוי געווען אז סתם מענטשן זענען געשטארבן? דאס איז געווען די רבנים, די ירא דבר השם. די וואס האבן געוואלט בלייבן אין מצרים און יעצט שטראפט זיי דער אייבישטער און שיקט זיי צוריק אויף די וועלט, און זיי גייען אלע אריינפאלן צוריק אין מצרים, צוריק אריין אין קליפת מצרים, נאר זיי ווילן אונז אויך אריינשלעפן, אין פופציג יאר האבן זיי מצליח געווען אונז אריינצושלעפן, און יעצט זאגן מיר זיי אינאף איז אינאף, אונז וויל מיר מיט ענק נישט האנדלען, אונז האמיר מיט ענק גארנישט, מען מיר האבן א שאלה אויף א שמאטע,

דער לאב ווערט נישט געמאכט פון חמץ גמור וואס מען פארברענט, און וויבאלד ס'איז א מעמיד איז א שאלה צו דאס איז גוט צו נישט. לאז אפ אויף וואס ס'איז נישט דא א שאלה. מ'האט געכאפט יעצט אין אשדוד אין א אידישע שטאט אז מ'האט פארקויפט טויזענטער טאן טרייפע פלייש, און איך האב ענק געזאגט מ'ברענגט אריין פון די אראבער, און די די עדה החרדית ברענגט אריין, אין שמיטה ברענגען זיי אויך אריין פון א אידישן פעלד, און איך האב ענק אלעס דאס געזאגט האט יעדער געטענה'ט נחמן טאר מען נישט אויסהערן ער איז דאך אין חרם און די סוף יעדן טאג קומט ארויס נאך און נאך די עדה האט שוין מודה געווען אז ס'איז געווען א מיסטעיק דאס וואס מ'האט געזאלצט די מ'האט געווייקט די טשיקנס פארן זאלצן מיט צו קאלט וואסער וואס דעמאלטס גייט נישט ארויס די בלוט מער זיי האבן עס מודה געווען ס'איז אמת הרב לאנדא האט עס געכאפט מ'קען נישט מער לייקענען ויהי כי לא יכלו הצפינו עוד מ'קען שוין נישט די אלע זאכן אוועק לייגן אין גארביטש און זאגן ס'איז נישט אמת ס'איז נעבעך אן אומגליק טויזענטער און טויזענטער משפחות גייען קריגן א חלוקה, וואס די חלוקה גייט זיין אלעס נבילות וטריפות, מען קויפט עס פון אראבער, בשר חמורים בשר שווינים, עטס טעיסטס דען נישט א חילוק צווישן די בהמה פלייש און צווישן געהעריגע? מסתם נישט, ווייל א גאנץ יאר האט עטס דאך נישט בהמה פלייש, סאו יו דאונט ריעלי נאו וויאזוי בהמה פלייש דארף טעיסטן. עניוועי, איך וויל זאגן פארן עולם, אז דו וועסט דיך נישט עפענען ביי צפון, יו נאט גאנע עקספאוז יור סעלף, יו נאט גאנע טיטש יור טשילדרען אז דא איז דא א באהאלטענע זאך, ס'איז דא באהאלטענע פארטס אין דיין באדי, און ס'איז דא וואס די רבנים טוען אין די באהעלטענישן און די מלמדים האבן געטון אין די באהעלטענישן, אין די טוילעטס און אין די מקווה'ס, איף יו נאט גאנא אפען יור סעלף, זאלסטו וויסן וועסטו זיין אויף גרויסע צרות. יעצט זאלסט נישט זאגן ס'איז געשען צו מיין חבר, ווייל דעמאלטס וועט דיין זון זאגן ביסט א ליגנער, טאטי ס'איז נחום ראזענבערג'ס באבע מעשה'ס, ווייז אויף דיר, זעסט? איך. מיך האט די רבי מאלעסטעד. מיט מיר האט די רבי געמאכט משכב זכר אין מקווה, ער האט מיך גענומען איך זאל טראגן זיינע קליידער. סא יעצט וויל איך זאגן נאך אפאר זאכן וואס איז וויכטיג. ס'איז דא א שטאט אין ניו דזשערסי וואס דארטן איז דא אסאך מאטעלס און האטעלס, דארט איז נאך אזא בתי זונות שטאט, די שטאט הייסט וואל, WALL, אזוי ווי א כותל, א וואנט. בקיצור, דארטן האט זיך צולאזט פראסטעטושען, דארט איז געווען ממש מותר לכתחילה. די גוים ווילן אויך קרעקן דאון אן די אלע זאכן ווייל יעדער וויל דאך האבן א נארמאלע שטוב און מ'איז געגאנגען און מען האט ארויס געגעבן א נייעם געזעץ דארטן אז יעדער איינער ווער ס'ווערט פארכאפט אין פראסטעטושען שטעלט מען ארויס זיין נאמען אזוי ווי ס'איז געווען אמאל דא אין ניו יארק מען פלעגט ווערן פארכאפט אין פראסטעטושען האט מען געמוזט דורך גיין א סקול כ'האב ענק שוין געזאגט ס'האט געהייסן דזשאן סקול. כ'האב ארויפגעלייגט אמאל אויף מיין בלאג ווי חסידישע אינגעלייט מיט הויעכע היט און סאמעטענע און מיט אנדערע מיני היטן זיצן דארטן נעבעך, ס'איז א שאנדע פארן רבונו של עולם, אבער וואס, מ'האט עס אפגעשטעלט, אמאל פלעגט זיין פערציג סטודענטס אין דזשאן, היימישע, שפעטער האט זיך געמאכט אז ס'איז געווען נאר איינס און צוויי, און היינט איז עס, האבן זיי געטראפן די חזירים ערגעץ אנדערש וואו צו גיין. עניוועי, ס'איז דא אין וואל איז דא אזא שטאט, ס'איז אזא שטעטל אין ניו דזשערסי, און דארט האט מען געכאפט אז ס'איז פיל פיל פיל מיט פראסטעטושן, און די גאווערמענט איז קרעקינג דאון, זיי גייען אריין צו די אלע האטעלן, זיי קוקן ווי לאנג מ'איז דארט דא, זיי קוקן צו מ'האט באצאלט פאר איינעם און ס'קומט אריין נאך א שיקסע שפעטער, און פארטיג. בקיצור, זיי האבן אנגעהויבן צו כאפן מענטשן פון פון די צוואנציגער יאר, יונגע מענטשן, ביז די זעכציג, ביז איין און זעכציג איז דער עלטסטער. און די חברה האבן אנגעהויבן צו ריליעסן די נעמען, זיי האבן שוין ריליעסט, א חלק פון די נעמען פון די חברה וואס זיי לויפן צו די פראסטעטוטס. ווייל איך האב ענק געזאגט ווען א פרוי געט נישט פארן מאן וואס ער ברויך, אדער אמאל קען זיין דער מאן איז סתם א חולה רוח, ער דארף האבן מענער מיט פרויען, זכרים, נקבות, מיט פראסטעטוטס. איך בין אמאל געווען דא אין האנדערט טווענטי פיפט סטריט אין סטעישן, א פרוי קאלט אפ אז צווייע ביינאכט איר מאן איז נישט דא, מען האט צוגענומען זיין סעלפאון אויך, ענדליך דער מאן קאלט איר אפ דרייע פארטאגס אז. זאלסט מיך קומען אויפפיקן דא אין דעם פריסינקט אין הונדערט טווענטי פיפט סטריט. פרעגט זי וואס טוסטו דארט? האט ער מסביר געווען אז ער האט נישט געהאט די דרייווער לייסענס מיט זיך און ממילא האט מען אים איינגעזעצט. ענדליך זי פארט אראפ, זי גייט אויפפיקן איר מאן, אונז זעמיר מיטגעפארן דריי אינגעלייט, מיר האבן געוואוסט א אינגערמאן מען זעצט אים איין פאר נישט האבן דרייווער לייסענס ס'דאך א רציחה, ס'נישט יעצט גאוס בעק טווענטי יערס עגאו. בקיצור, קומט זי אריין. און זי נעמט זיך שרייען אויף די פאליס, וויי דו יו האנט מיי האסבענד ביקאוז הי דאזענט האוו דרייווער לייסענס, העט זיך טרעפן, קומט ארויס א שווארצע, ס'איז מסתם פֿופֿציק יאר אלט געווען, פֿיר פראנט ציין האבן איר געפעלט, זי האט אויסגעזען אזא מין פארזעעניש, און זי נעמט זיך שרייען, עי איים א פראסטיטוט פאר די פאליס, יאר האסבענד פיקט מי אפ אין היס קאר. האט די פרוי אנגעהויבן צו שרייען אויף אים אין סטעישאן, דעיס האסטו אויפגעטוישט מיט מיר? איך בין אזא שיינע יונגע פרוי האסטו דעיס אויפגעטוישט? און זי האט אים איבערגעלאזט, זי האט אים געזאגט איך וועל דיר נאכשיקן די דרייווער לייסענס, ס'איז דא מענטשן וואס זענען סתם חולי רוח אויף סעקס, זיי דארפן גיין פאר העלפ דעיס איז קלאר, און מ'דארף זיי זעהן צו העלפן, אבער ביי אונז טאר מען דאך נישט גיין צו א סייקייטריסט, עניוועי. ס'איז אויכעט פארמישט מיט סעקס מיט מיינערס, און ס'איז אויך פארמישט מיט ווידיאוס פארנאגרעפי מיט אלעם, עניוועי פארוואס ברענג איך דאס פאר ענק? ווייל צווישן די פופצן מענטשן איז דא צוויי בני תורה תלמידי חכמים, לעיקוואדער משבת לשבת אידן, כ'מיין אזוי, ווייל ווען נישט פארשטיי איך נישט וואס ער איז געגאנגען מיט א גוי'טע, איינער הייסט אברהם ס. דזשאוסעף, ער איז אַכט און דרײַסיק יאר אלט, און דער אנדערער הייסט בנימין ראבינאוויטש, ער איז צוויי און פֿערציק יאר אלט, און די צוויי. זענען פון לעיקוואוד. איר פארשטייט? דער אמת איז, איך פארשטיי זיי זייער גוט, ווייל קען זיין זיי האבן געהאט אזא מלמד אזוי ווי מאליק, ועמלק עס ערפו תמחה זכר עמלק, ער האט זיי גענומען אין מאטעלס און געוויזן פארנאגרעפי, קען זיין זיי טוען שוין דאס אלע יארן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פאר דעם רב סאלאמאן, דו ביסט דארטן וועגן משמרת הצניעות פון לעיקוואוד, דו האסט מורא געהאט צו רעדן צו אינגעלייט, האסט געזאגט לכתחילה ווען מ'האט דיך גענומען דו וועסט רעדן און רעדן, האסט מורא געהאט צו רעדן. יעצט זאגט דער אייבערשטער איך וועל רעדן, דו דארפסט שוין נישט רעדן, און דו גיי באהאלט ווייטער נאכאמאל סעקשועל אביוז. יעצט האב איך געוואלט רעדן פון נאך זייער א וויכטיגע זאך, מען האט געגעבן קמחא דפסחא, איך האב ענק שוין געזאגט, אין אמעריקע באקומען נאר עשירים געלט, ארעמע לייט האבן נישט קיין שום געלט, האבן גארנישט, וואס א גרעסערער עושר קריגט ער אלץ ווי מער, ס'איז אן אינוועסטמענט, יעצט ס'איז דא אזא זאך ס'הייסט קמחא דפסחא. כ'האב ענק געוואלט זאגן, מען דארף אביסל רעדן פון דעם, קודם זאלט איר וויסן, דאס איז געלט וואס גאווערמענטס געבן, דאס איז געלט וואס ס'איז דא אזא ספעשל ארגענעזעישן קעגן האנגער פאר ניו יארק, דאס געט נישט אברהם לויפער, אברהם לויפער איז סתם א משוגענער וואס ער לויפט ארום פסל'ען עירוב'ס וואס טויזענטער אידן נוצן, א סתם א צו'חוש'טער טאטע געווען אן אלטער קראנקער איד, נישט געקענט גיין אין שול, און געמאכט א שול ביי אים אינדערהיים, איז ער געווארן דאראגער רוב, ער איז דראגער רוב, ער איז איין שטיק דראג, ער לויפט ארום און כאפט מצוות, כאפט נישט קיין מצוות, עניוועי. למעשה האב איך אים געוואלט זאגן אזוי, דער סיסטעם וויאזוי מען פארטיילט די אלע זאכן איז דאך אזוי מין שלעכט, ס'איז אזא מין עינוי הנפש אז דו האסט נישט קיין השגה, קודם משה דוד נידערמאן וכת דיליה גנב'ענען אראפ פון דעם רוב דערפון ווערט פארקויפט אין די סטארס. ס'איז דא די אידישע צדקות האבן באקומען, ער הייסט ירוחם סילווער, ס'איז געווען אמאל יחיאל קויפמאן היינט איז עס ירוחם סילווער, האט ער געזאגט אז מ'האט באקומען צוויי טויזנט פֿינף הונדערט קעיסעס גרעיפ דזשוס פון. קדם. רבותי קיינער האט באקומען קיין גרעיפ דזשוס, גארנישט! דאס האבן אלעס באקומען אפאר רייכע קהילות בעלז מיט אנדערע, בעלז בערך האט באקומען פֿינף הונדערט קעסטלעך, די גרויסע קהילות באקומען דאס וועגן דעם מוזן זיי מיטשטימען מיט דוב הייקין און מיט גרינפעלד און מיט אלעם, מען לאזט דעם ארעמאן ער זאל גיין אין דר'ערד, דער ארעמאן באקומט גארנישט. נו, מען קען דאך דאס נישט טוהן אז דער ארעמאן זאל נישט באקומען גארנישט, ווייל אז נישט וועט מען דאך נישט מאכן ווייטער געלט פון די גאווערמענט און פון די אלע צדקות פאר ארעמע אידן. איך וויל ענק זאגן רבותי די גאס האט אונז ליב, דער רייכער איד וויל אונז אויך געבן, ער האט נאר נישט קיין קאנעקשאן צו דיר, האמיר גענומען אן אינטערמידיערי משה דוד נידערמאן וואס ער גנב'ט אפ העלפט דערפון, ס'האט זיך געבויעט א הויז פאר צוויי מיליאן דאלער אין קרית יואל משך די יארן, דאס האט ער נישט באקומען פון די וועידזשעס וואס ער האט, ס'איז געווען א צייט ווען די או. די יו. דזשעי. האט נישט באצאלט יארן און משה דוד איז אוועק געגאנגען, איז געקומען שב ס קאהן און האט אים געזאגט הער אויס איך בין דיין שוואגער דו דארפסט חתונה מאכן קינדער זיץ דארטן און מ'עט דיר צושטעלן. היינט זיי זענען מולטי מיליאנער און מען כאפט פיקטשערס מיט אלע פאליטישאנס ווי מען געט פאר די חברה קמחא דפסחא און אויף דעם גנב'עט מען מיליאנען, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, יעצט דעם וועג וויאזוי מען צוטטיילט עס איז אויך אזוי, מען מוז שטיין אין ליין, ס'איז געווען ווען מען איז אריינגעצויגן זיך זאגט מען דיר יו פול אין, און מען פילט דיר אן די קאר. מענטשן זאגן זיי האבן געוואלט האבן אביסל גרעיפ דזשוס, זיי זענען נישט געגאנגען פאר די פארפוילטע פאטעיטאס מיט די צוויבל, מיט די קליינע פאטעיטאלעך וואס ס'דויערט זעקס וואכן צו שיילן, זיי האבן געוואלט האבן אביסל גרעיפ דזשוס דארף האבן פאר די קינדערלעך אביסל נארישמענט, אבער מ'האט זיי נישט געגעבן, מ'האט זיי געזאגט דו זיץ אין די קאר, און מען האט אריין געפאקט אין די קאר די אלטע צוויבל וואס זיי האבן שוין געשטינקען, וואס זיי האבן געדארפט עס אוועק צו טראגן אין גארבידזש, און זיי האבן נישט געוואלט באצאלן פאר א גארבידזש קאלעקטער האבן זיי עס אריין געלייגט פאר יעדן אין די קאר, מען געט פארשטונקען און פארפוילטע צוויבל און פאטעיטעס, יענער איד ברויך נישט א זאק פאטעיטעס, יענער איד ברויך אביסל נארישמענט, אביסל גרעיפ דזשוס. עניוועי, זענען זיי געגאנגען די וואך, זיי האבן געזאגט אז קיינער זאל נישט ארויסגיין פון די קאר, יעדער זאל אריינגיין און מען וועט אים אנפילן. קיצור, איז געווען דא אין איינע פון די סטעישאנס ווי מען האט געטיילט, איז געווען א ליטווישער איד וואס ער האט גענומען אן עקסטערע באקס גרעיפ דזשוס, ער האט מוותר געווען אויף אלעם, אויפן וועג ארויס האבן זיי די געהיימזע די היטלערס פאליציי און מען האט דיך אפגעשטעלט פינף מאל און באקוקט קודם אויפן וועג אריין האט מען דיך זיבן מאל באקוקט צו דו ביסט דער מענטש און זענען געשטאנען היימישע מענטשן פון די שומרים קוקן צו דער איז טאקע דער מענטש אפשר שעמט זיך יענער צו קומען און ער געט איבער זיין צעטל פאר אן אנדער איך וויל אייך זאגן ווען די סיטי אוו ניו יארק וויל ארויסקריכן פון איר דעפיציט דארפן זיי נעמען די חברה די געהיימזע פאליס ביי די וועלפער מ'האט אויף יעדן א מעשה, דער איז נישט דער, דער איז יא דער, דער נעמט אזוי, דער נעמט אזויפיל קינדער, עה, רחמנא לצלן, ס'איז דא א הלכה, בודקין לכסות ואין בודקין למזונות, ווען איינער קומט זאגן איך וויל האבן א קלייד זיך אנצוטוהן, דארף מען אים בודק זיין צו ער איז אן ארעמאן צו ער איז אן עושר, צו ער געהערט צו די שטאט צו נישט, אבער ווען א איד קומט און ער זאגט איך וויל עסן, איך בין הונגעריג, טאר מען אים נישט בודק זיין, און אויף דעם האט מען גע. גרינדעט דעם וועלפעיר סיסטעם, זיי לאזן מען זאל גנב'ענען, זיי ווייסן אז מען גנב'עט, נאר אז מען גנב'עט מיט א שיעור לאזן זיי דיך רעיזן א פעמילי, און אז מען גנב'עט אן א שיעור זעצן זיי דיך איין, ס'איז דא חברה וואס האבן געגנב'עט פון וועלפעיר, הייזער אין מאנסי האבן זיי געהאט, זיי האבן געגנב'עט ווייטער געלט, ס'איז דאך געבעיסד אויף די הלכה פון בודקין לכסות ואין בודקין למזונות, א איד איז הונגעריג קומט א איד און ער זאגט איך וויל האבן אויף פסח, קודם זיבן מאל ביז ער קומט אן צום וועירהאוז, נאכדעם ווען ער קומט שוין אן אין וועירהאוז לאזט מען אים נישט ער זאל באקוקן וואס ער באקומט, מען. פילט אים אן מיט פארפוילטע צוויבל, די גוטע האט מען שוין פארטיילט פאר די סטארס אז זיי זאלן עס פארקויפן, געבן זיי א חלוקה מיט די יו דזשעי או, ס'איז א שאנדע וואס מען טוט, בקיצור דער ליטפישער איד האט גענומען צוויי קעסטלעך וויין, גרעיפ דזשוס, האט נישט גענומען עפעס אנדערש, האט מען אים אפגעשטעלט, מען האט אים אויסגעפאקט די קאר און מען האט עס אים צוגענומען, אזוי איז די געזעץ, אז דו כאפסט עפעס וואס איז נישט, געהער נישט לויט דיין צעטל, נעמט מען דיר אלעס צו. רבותי, דאס האט דער אייבישטער געמיינט מיט קמחא דפסחא? איך בין נישט זיכער. ניין, טינק עבאוט איט. וואס איז געווארן פון אונז? און אז א איד האט שוין געגנב'עט אביסל, האט ער גענומען נאך א קעסטל? איך וויל אייך עפעס פרעגן, די אלע גניבות וואס די אידן האבן געמאכט, וואס זיי האבן צוגענומען נאך א קעסטל איז נישט איין פרמיל, א טויזנטסטל פון וואס משה דוד נידערמאן מיט די גאנצע חברה דא גנב'ענען פון אונז אויף אונזער חשבון. אין בארא פארק טיילט מען פעמפערס, אין וויליאמסבורג גנב'ען ז. אונז ווייס מען וואס דא גייט פאר, נאר דאס אינטערעסירט מיך נישט, וויל איך דא נאר איין זאך, געלט, וועט אמעריקע דרוקן נאך אפאר דאלער, אונזער געלט איז עניוועי גארנישט ווערט אין די גאנצע וועלט, וועט דאס ווערן נאך ווייניגער ווערט, וועט מען האבן א פנים אזוי ווי אלע אלטע קעניגרייכן וואס זענען אמאל געהערשט אויף די גאנצע וועלט און היינט זענען זיי אויסגעשפילט, וועט טשיינע זיין דער קעניג אפאר יאר, און נאכדעם וועלן קומען דארטן די עה נארט קאריע און די סאוט קאריע און זיי האבן זיי זיין א קע, דעט מאני דאזענט מעיק מי אר ברעיק מי. מיך באדערט נאר טשיילד מאלעסטינג, נארמאל גיי איך אפילו נישט זאגן גארנישט, נאר איך בין מעורר דעם עולם איר זאלט וויסן וואס מען ראבעוועט דא פון אונז, איר האט נישט קיין השגה אין דעם וועג וויאזוי מען צוטיילט עס, איך וויל אייך זאגן, ווען מען זאל געבן יעדן איד הונדערט דאלער קמחא דפסחא וויפיל ס'קאסט דער פעקל, האסטו מער אויפגעטון, קודם דו פארשעמסט אים נישט, און נאכדעם ווער גייט עס אויפפיקן נאר ווער ס'האט א קאר, ווער ס'האט נישט קיין קאר קען דאך עס נישט אויפפיקן, ס'דארפן דאך זיין אן עושר און האבן א קאר. און נאכדעם דער איד פעלט אים אויס אפאר שיך פאר זיין פרוי, ס'איז צוריסן, און פאר צוויי קינדער, און מיט דעם וואס דו געסט אים פאטעיטאס האט ער גארנישט אויפגעטון, דאס קינד וויל נישט האבן פאטעיטאס, דאס קינד וויל ארויסגיין שיין אזוי ווי יעדעס קינד, און זאגן זעסט, מיר האט מען געקויפט יעצט אויפן יום טוב פסח שיכעלעך. דאס איז וואס די קינד וויל, ער ברויכט נישט קיין פאטעיטאס, ער ברויכט גארנישט וואס דו פארקויפסט. אפשר האט ער צונאם איינצוטיילן דעם עולם וויאזוי מ'זאל קאכן די פאטעיטאס אויכעט, צו מ'זאל מאכן פרענטש פרייס, צו מ'זאל מאכן כרעמזלעך. אונז זעמער אין מצרים, רבותי! די גמרא שרייט אכתי עבדי אחשורוש אנן, כ'האב גארנישט פונעם נס פורים, מיר זעמער נאך עבדי אחשורוש. דער תירוץ איז אדער פשוט, דעמאלטס האט מען געמיינט מען קען נישט ארויסגיין פון פרעה, מען האט געמיינט מען קען נישט ארויסגיין פון אחשורוש, און יעצט האט מען זיך אויסגעלערנט אז טאמער מען מיר שטארק בעטן דעם אייבערשטן, און מען מיר אפמאכן אונזער מיינד שטארק אז אונז גיימער נישט צוריק צו זיין עבדי אחשורוש און עבדי פרעה, דעמאלטס וועט אונז דער אייבערשטער העלפן, ער וועט אונז ווייזן ניסים אזוי ווי אין מצרים און אזוי ווי. אין די צייט פון אחשורוש, פון מרדכי הצדיק. רבותי, אונז זעמער רוצחים רשעים ארורים מיט דעם גאנצן חלוקה. אפרים שטערן אין ארץ ישראל האט דאס איינגעפירט, אבער אפרים האט געהאט אן איידלקייט אין זיך, ער האט געכאפט פיקטשערס נאר פון די טשיקנס וואס מען פארטיילט פון די עדה, נאר פון די אייער, און נאר פון די ירקות, פיקטשערס פון מענטשן און אינטעראגעיטן מענטשן אזאנס איטס אנהערד אף רבותי! די גאנצע חלוקה איז גארנישט ווערט, די גמרא זאגט אז ווען איינער פארשעמט דעם ארעמאן דעמאלטס איז עס ממש רציחה, די גמרא זאגט ווען איינער געבט אים צדקה באקומט ער זעקס ברכות און אז ער איז אים מפייס ער געבט עס אים בדרך כבוד האט ער עלף ברכות. און פארקערט אז מען באליידיגט יענעם איז עס ממש א רציחה, מענטשן זענען געשטאנען אין די ליין אין בארא פארק דריי און פיר שעה צו באקומען א האלבן פארפוילטן זאק פאטעיטאס און א האלבן פארפוילטן זאק צוויבל, און וואס ער האט געברויכט האט ער נישט באקומען, דערווייל האט מען געכאפט גרויסע פיקטשערס און די גאווערמענט זעהט אז יא מען טוט גרויסע זאכן פאר די ארעמע אידן, געבט מען? נאו וועי, עס דארף אונטערגיין, דאס דארף מען. מען טאר דאס נישט ווייטער אנהאלטן אזוי, און דאס איז געלט וואס גאווערמענטס געבן, דאס איז געלט וואס ארגענעזעישאנס געבן, האנגער פרי ארגענעזעישאנס, ס'האט גארנישט מיט אברהם לאופער, אברהם לאופער לייגט נאר אוועק אפאר הונדערט טויזענט דאלער אז ער זאל האבן פאר זיין טאש, דעטס אלל וואט היז דואינג, אדער דען דעט, דאס האט גארנישט מיט דעם. ווארעם און דיין, אויסער דעם די אלע חלוקות האט צוטון מיט טרייפענע מצות, מיט הארטע מצות, פון קען זיין פון פאריאר מצות מיט מילבן, אבער די וועג וויאזוי מען צוטיילט עס דאס איז ממש אן אומגליק. די קאונסיל זאגט זיי האבן געגעבן צוויי אהאלב טויזענט באקסעס וויין, גרעיפ דזשוס, ווי זענען זיי געגאנגען? מען האט זיי גע'גנב'עט און פארטיג. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך, די גאווערמענט האט שוין אנגעהויבן צו כאפן וואס דא גייט פאר מיט דעם גאנצן שטינק פון דעם. דיסטריקט אטוירני, ס'איז געווען יעצט ביים ברעקפעסט איז געווען דארטן מיסטער טאמפסאן און ער האט זיי געזאגט רבותי יו העוו טו סטרעיטן אוט יור עקט ס'איז זייער זייער א גוטע זאך געווען דער אויל באט יור פאליטיקס איז וועי וועי ביאנד אנדערסטענדינג יא זיי האבן אנגעדרייט מע האמער אים אלעס איבערגעגעבן מע האמער אים אזוי אויסגעלערנט אז דו האסט נישט קיין השגה נאר איין זאך וואס האט זיך נישט געלאזט לערנען אז דער סנדר איז אויך נישט אן עסעט אין היז אפיס נאר א הונדערט פערסענט א לייעביליטי, אבער איך מיין אז ער כאפט עס שוין היינט, ביי נאו זעהט ער שוין וואס דא גייט פאר, אונז וויל מיר האנדלען דירעקט מיט די גאווערמענט אן קיין ליעזאנס, אונז ברויך מיר זיי נישט, אונז ברויך מיר יעדער רב זאל זיי זאגן וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט. עניוועי, איז זענען זיי געגאנגען זיי האבן אריין גענומען יעצט א נייעם דירעקטאר, מיסטער מעלמאן, איך ווייס נישט צו ער איז גוט צו ער איז נישט גוט, צו דאס געלט וועט אים אויכעט פארשווינדן צו נישט, באט אונז זעמער אן טאפ אוו איט און אונז שלאג מיר זיך און מיטן אייבערשטנ'ס הילף פארן מיר גוט, וועל מיר זעהן וואס וועט זיין ווייטער. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך איין קלייניקייט און מיט דעם וועל איך ענק שוין איבערלאזן אויף פסח. ס'איז דא אן ארגענעזעישן ס'הייסט דרור יקרא.

און וויפיל די וויקטימס פון חתן דנן דייטש. אזויפיל נחת זאלסטו אויך זען, און איך ווינטש עס דיר אין מיין נאמען, אין נאמען פון אלע וויקטימס, און אין נאמען פון אלע אידן וואס זענען ברוגז אז מען נעמט ארויס חזירים פון די גאס. זיך צוזאמגעשטעלט צוויי שקצים, איינער הייסט אפרים שטיין, א גוטן פיסק, האט אבער א פראבלעם, ער איז א פארברעכער, ער האט געפליעד גילטי, ער איז געזעסן אין דזשעיל. חיים הערש פריינד האט קאנעקשאנס, האבן זיך צוזאמגעשטעלט שקר מיט שלימזל, זיי האבן געמאכט אן ארגענעזעישן דרור. די חיים הערש פריינד האט מיטגעארבעט איינצוזעצן ר' שלמה אהרן קעלנער. אין זיין קאר איז ער געזעסן, און ר' שלמה אהרן קעלנער איז אריין דארטן אין אמונת ישראל שול, איז ער געזעסן אין זיין קאר אינאיינעם מיט מאיר לעבאוויטש, און ער האט געקאלט די פאליס אז שלמה אהרן האט ווייעלעיטעד די קאורט ארדער פון פראטעקשן. אזא רשע הונט, נאר וואס, ער האט דרור. ער גייט ארויסנעמען מענטשן? ער איז געווען דער וואס האט אפגע'גנב'עט אויף יאגוטקינ'ס נאמען הונדערטער טויזענטער דאלער, ער מיט זיין שותף אפרים שטיין, יאגוטקין וויל יעצט גיין אפיעלן, זאגט יעדער כ'האב געגעבן שווערע טויזענטער דאלער, און ווי איז דאס געלט געגאנגען? האט זיך געעפענט אן ארגענעזעישן דרור. יעצט לאמיר זאגן ווען ער איז נישט קיין גנב, און ווען ער זעצט נישט איין מענטשן, איך וויל סתם אזוי פארשטיין א זאך, ווער זאגט איר אז אונזער קאמיוניטי וויל אז אלע חזירים זאלן זיך דרייען אין די גאס? האט זייער העלדיש געארבעט, און מען האט דעם חתן דנן געגעבן נאר אינגאנצן די זעקס חדשים, און נאך פיר איז ער אינדרויסן, און יעצט דארף זיך זארגן גאנץ מאנסי אז דער חזיר דרייט זיך דארט אין די גאס, ער דרייט זיך אין זייערע שילן, ווער זאגט אז אונז דארפן האבן די אלע חזירים אין די גאס? ביי יאגוטקינען ביסטו געגאנגען אים טרייען ארויסנעמען, ארייט האסטו גע'גנב'עט דאס געלט, אבער דו האסט אים געוואלט ארויסנעמען. ווער זאגט אונז וויל מיר יאגוטקין זאל זיך דרייען אין די גאס? פרעג אין בענסאנהערסט צו זיי ווילן ער זאל זיך דרייען אין די גאס. אפגעהארגעט א משפחה פון קינדער וואס דער טאטע האט אים אריינגענומען ווייל ער איז געווען א רוסישער בחור און ער האט אים אויפגעכאוועט און געגעבן פוד ענד באורד און האט אים געגעבן א חינוך, און ליטל דיד הי נאו אז יעדן שבת אונטן אין זיין בעיסמענט האט ער אפגעהארגעט דעם איד'ס קינדער נעבעך פאר גארנישט, ווער זאגט אונז וויל מיר זיי אין די גאס, ער איז געגאנגען יעצט מיט מאיר לעבאוויטשן ארבעטן טוהן ברוך מרדכי זאל גיין אין די גאס, ווער זאגט אז אונז וויל מיר ברוך מרדכי זאל גיין אין די גאס, און פארוואס לאזט ער זיך נישט אריין אין וועבערמאן, אפשר וויל מיר ער זאל אויך גיין אין די גאס. נאר דארט ווי דו קענסט אפגנבענען געלט גנב'סטו אפ געלט און און דו מיינסט אז דאס דאס וויל דער אייבערשטער האט זיך גענומען א שותף פרוים שטיין. דער אייבערשטער האט געטון א חסד ער האט געעפנט די רוסישע טויערן אז די אידן וואס ווילן זיין שומרי תורה ומצוות זאלן קענען אנטלויפן פון דארט איז געגאנגען די גאווערמענט און זיי האבן געגעבן געלט אויף צו דרוקן רוסישע אויף רוסיש אידישקייט הגדות מיט אלעם איז געקומען יענקל בראנער און ער איז געווען א שותף לדבר עבירה מיט דעם שייגעץ פרוים שטיין. און זיי האבן אפגעראבעוועט די גאווערמענט מיט מיליאנער דאלער. ויהי היום, א שיינעם טאג, די גאווערמענט האט געזען וואס דא גייט פאר, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן אהער גענומען בערל אייזדארפער. בערל אייזדארפער איז געווען א שותף מיט זיין טאטן, און זיי האבן געהאט די פרינטינג, און די גאווערמענט האט אים געוואלט וויסן וואס ווי גייען די מיליאנער דאלער, האבן זיי אים נישט געפרעגט פון ווי ס'גייט ווי ס'קומט, ווייל ער האט געזאגט ס'איז דא פרוים שטיין, ער איז דער וואס ס'טוט עס, האט די גאווערמענט געפרעגט בערל אייזדארפער'ן. קענסט מיר געבן דיינע בילס ווי דו קויפסט טינט? על פי חשבון האסט געפרינט דריי פיר מיליאן דאלער, ווי איז די טינט פאר די אלע זאכן? ווי האסטו עס געקויפט? האט ער געזאגט די גאווערמענט איך גיי מאכן מיט דיר א דיעל כ'וועל דיר אלעס פארציילן. כ'מוז אבער אהיים גיין פרעגן מיין ווייב האט די גאווערמענט געזאגט איך גיי מיט דיר מיט האט ער געזאגט ניין דו קענסט נישט זאגן זיי אויב אזוי זעצט מען דיך שוין איין? ס'איז א מעשה באריכות. ער איז געגאנגען און ער האט מיטגעארבעט מיט די עף בי איי און ער האט געטעיפט פרוים שטיין ער האט אים געטעיפט יא. אז ס'איז אלץ פאלשע געשעפטן. נאכדעם זענען געגאנגען פרוים שטיינס קינדער, זיי האבן גערופן צו דין תורה בערל אייזדארפער, האט האט פרוים שטיין געזאגט פאר די רבנים נעמטס נישט אן די דין תורה, ווייל איך האב געפליעד גילטי און איך האב א דיעל פון דריי יאר, נאר אז ס'קומט נישט ארויס ווער ס'האט מיך איינגעזעצט. דאס דאס האט אויך געמאכט זיכער בערל אייזדארפער אז דאס קומט נישט ארויס, און קיינער האט עס נישט געוואלט אננעמען אחוץ יצחק מאנדל, און למעשה האט מען אים אויכעט שטיל געמאכט. דער סופו של דבר די צוויי גנבים יענקל בראנער וואס ער האט מכשיל געווען אן אשת איש אויכעט פארנדיג אויף אלבעני א בעלזער אשת איש וואס ווען נישט די צען פופצן אינגעלייט זענען געווען שטארק און אריין געגאנגען צום רב און געזאגט רב לעבן טאמער דו ווארפסט אים נישט ארויס גיי מיר אונז מאכן א מרידה האט מען אים ארויס געווארפן די חברה האבן אפגעגנבעט ביי די גאווערמענט געלט יעצט האט ער זיך געעפענט אן אפיס בשיתפות דער פרוים שטיין. אינאיינעם מיט חיים הערש פריינד, און יעצט גנב'ענען זיי אויך אפ דעם עולם. ס'קומען צו זיי ערנסטע מענטשן איך דארף האבן פון דיר אביסל העלפ, געבן זיי נישט, נאר דארט ווי מען קען מאכן גרויס געלט. יעצט ווי איז געקומען צו בערל אייזדארפער ער זאל אזוי כשר'ן געלט, ווי איז דאס געקומען צו אים? ס'איז געקומען זייער פשוט, דאס משה אבי המוסרים האט דעם ארגענעזעישן געפירט צו כשר'ן געלט, ער האט געזען אז די fbi איז עפטער הים, האט ער עס איבערגעגעבן, פאר אייזדארפער ער האט עס זייער קלוג געטוהן ער האט געוויסט ווען ארויס צו גיין נאר משה ווייסט נישט אז די גאווערמענט איז יעצט אזוי עפטער הים עפטער הים און עפטער די אלע זאכן ס'האלט שוין דארט ס'ארויס געקומען יעצט אפילו א דאקיומענט אז בשעת ווען אייזיק לעפקאוויטש האט געוואלט איבער פארן משה אבי אבות המוסרים איז געווען דא א קנוניא אזוי פארטי סעווען סטריט פאוטא האט געהאט א נאוט וואס לייזער קעסטנבוים האט אריינגעלייגט צו זיין פעקטער עס צו קעשן. און דער נאוט איז געווען צוויי הונדערט טויזענט דאלער וואס אייזיק לעפקאוויטש האט געגעבן, אייזיק אליינס איז דאך געווען אין תפיסה, ער איז געווען אין רייקערס, האט ער דאס געגעבן דורך לעזער קעסטענבוים, און דאס איז געווען א חלק פון די פעימענט צו די גאנצע פעימענט פאר משה אבות המוסר, דאס אלעס איז יעצט ארויסגעקומען קלאר ס'איז שוין אויפן טיש, זיי ווייסן שוין ווי די געלט איז געגאנגען און ווער, און דא איז פארמישט משה. אבות המוסרים, אינאיינעם מיט לעזער קעסטנבוים ווייל ער האט צוגעהאלפן צו דעם קנוניא צו געבן דאס געלט, אינאיינעם מיט אייזיק לעפקאוויטש, און אינאיינעם מיט חיים יידל גאלדשטיין פון פארטי סעווען סטריט פאוטא. יעצט איך נעם זיבעצן דיסקלעימערס ווייל איך ווייס דאס נישט, דאס אלעס ווייס איך נאר ווייל איך חלום ביינאכט, אבער איך זאג ענק סגייט אלעס ארויסקומען. איך נעם אבער דיסקלעימער, ס'מוז נישט זיין ס'איז אמת. און דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען די גאנצע צייט. די גאנצע צייט איז דא פארגעגאנגען אז מ'האט ארויסגעלאזט אלע רוצחים אין די גאס. איך זעה נישט קיין שום ריזען פארוואס מ'האט ארויסגעלאזט אייזיק לעפקאוויטש. ער איז א רוצח, ער קען אנאנדערן אויכעט מארגן וועלן הרג'נען. דער מענטש איז א הונדערט פראצענטיגע רוצח, ער טאר נישט גיין אין די גאס. און די אלע וואס האבן געהאט א קנוניא צוצוהעלפן דעמאלטס, די אלע דארף מען נעמען קער פון זיי, און מען נעמט קער, וואטשען צו, דא גייט ווערן נאך לעבעדיג אין שטאט, סאו איך וויל ענק זאגן רבותי, אונז זעמער בדיוטא תחתונה, אונז קוק מיר ארויס אז דער אייבערשטער האט אונז געהאלפן אז אונז האמיר אויך געהאט ניסים, אונז האמיר געבן באמת געהאט ניסים, אין אזא קאראפשען אז מען זאל זיך קענען שטעלן אויפן פלאץ ווי מען איז יעצט, און מען זאל קענען עטליעסט אנהייבן צו פירן א נארמאלן דור. אן סעקשועל מאלעסטינג און אן מ'זאל אונז בא'גנב'נען פון איבעראל, און אפילו מען בא'גנב'ט יא עטליעסט אז דר'עולם ווייסט, ווייסט מען אזוי צו הענדלען די סיטועשען. איז דאס זענען די ניסים וואס אונז זעהן מיר כסדר פונעם הייליגן באשעפער, אונז זאל מיר זיך ווייטער שטארקן אין תורת משה, די וואך שטייט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה אונז טאר מיר נישט לאזן קיין קינדער גיין אין מקווה און קיין בחורים זיכער נישט און קיין אינגעלייט דארפן אויך נישט גיין אין מקווה טעיק א שאוער אין די האוז יו בי דזשאסט עז האולי טראסט מי עזרא סופר האט אזוי געזאגט. ס'איז נאר א מחלוקת דא רבנים וואס האלטן צוויי מינוט א שאוער איז גענוג ס'איז דא וואס האלטן פֿיר מינוט ס'איז דא וואס האלטן זיבן מינוט די גרעסטע שיטה און ס'ווענדט זיך אויכעט זייערע אלטע שאוערס האבן געהאט פֿיר קליינע לעכער אונזערע האט דאך אזויפיל לעכער אז ס'גייט ארויס אין איין מינוט גאלאנס אוו וואדער סא די קלענסטער שיעור איז אויך גוט דאונט יוז א מקווה און לערן דיינע קינדער ביי צפון ווי דיינע באהאלטענע פלעצער זענען ביים סדר זאלסט עס לערנען ווייל אלעס וואס מ'לערנט ביים סדר גייט אריין אין די קינדער און זאלסט מאכן זיכער מעיק שור אז טאמער טוט אים איינער עפעס זאל ער האבן קארידזש צו שרייען, ער זאל האבן קוראזש, און אז ער קומט דיר פארציילן, דאונט געט לאסט, דו קאנסטראקטיוו, ס'דא א מעדזשיק נאמבער, ס'הייסט שידוכים, ניין ניין ניין, כ'האב מיך טועה געווען, ס'הייסט ניין וואן וואן, פארגעט אבאוט שידוכים, שידוכים עסטו עניוועי טון נאר וואס דער אייבערשטער האט דיר אנגעשריבן מ' יום קודם יצירת הוולד, יור נאט גאנע טשעינדזש דיס עניוועי, קיינער האט עס נאכנישט געטשענדזשט פון סדרה בראשית, ס'דא אמאל שמא יקדמנו אחר, מאכט שוין דער אייבערשטער אז ער זאל טרעפן אן אנדערע, אבער ס'איז קיינער נישט געשטארבן אלס בחור ווען ער האט געוואלט חתונה האבן און אלס מיידל ווייל זי האט געוואלט חתונה האבן, קען זיין דו האסט נישט געטראפן דאס וואס דו האסט געוואלט, און פאר דיין משוגעת איז דער אייבערשטער נישט מחיוב דיר צוצושטעלן אלעס, כ'מיין דו האסט א משוגעת אז דו זאלסט זיין א מיליאנער ווי ראקפעלער אויך, און דער אייבערשטער האט עס דיר נישט צוגעשטעלט, דא קומט מען דאס איז נישט קיין האטעל. דאס איז א פלאץ ווי מען האט דיך געשיקט פאר א מישן אויף די וועלט, און ממילא עסטו באקומען וואס דער אייבישטער האלט ס'פעלט דיר אויס צו קאמפליטן יור מישן און גארנישט מער ווי דאס. און אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, זייער אסאך מאל א מענטש האט געקלאמעווערט מיט דעם, ער וויל זיך משדך זיין דווקא מיט דעם איד, מיט דעם איד, דער סוף איז געווען אז דאס איז געווען דער גרעסטער חרבן זיינער, און די אלע פשוט'ע שידוכים וואס ער האט געטון דאס איז נאך געווען דער גרעסטער גליק, סאו רבותי דאונט לוז יור סעלווס. און לעטס סטרעיטן אוט אווער סעלווס, לאמיר אנהייבן צו ארבעטן אויף קדושה, האבן אין דער ערד די רבנים, האבן אין דער ערד משמרת הצניעות, האבן אין דער ערד די חזירים, אונז גיימיר זען ניסים אזוי ווי ביי יציאת מצרים, אלע חזירים וועלן ארויפגיין פונעם וואסער און אראפגיין, דער מלאך וועט קלאפן ארויף און אראפ, און דעמאלטס עמיר אונז שרייען השם ימלוך לעולם וואו וואו וואו עד. דעמאלטס וועלן די אלע קראנקע נעבעך האבן פופציג פראצענט פון זייער רעליפס און פופציג פראצענט פון זייער קראנקהייט אויסגעהיילט ווערן ווייל זיי וועלן זעהן אז מען נעמט זיך אן פאר זיי. יעצט האטס אלע א פרייליכן פסח ענד לייגט צו קאפ וואס דו דארפסט טון. מען זאל זוכה זיין צו האבן א חג כשר ושמח און מען זאל שוין זוכה זיין צום גואל צדק במהרה בימינו אמן.